פרעגט די גמרא, עד היכן גלגול שבועה? ביז ווי ווייט קען זיין דער גלגול שבועה? איך בין מגלגל אויף א זאך וואס מען שווערט נישט, ביז ווי ווייט גייט עס? אמר רב יודא אמר רב, האט רב יודא געזאגט פאר רבן, דיאמר ליה קען זאגן צו אים, השבע לי, שווער צו מיר, שאין עבדי אתה. אז דו ביסט נישט מיין עבד כנעני, אויב ער שווערט אויף אן אנדער זאך, זאגט אים שווער ביסט נישט מיין עבד, וואס איז דאס מער חידוש ווי קרקע? סתם זאג גלגול שבועה קרקע, בעבדי אתה וואס איז מער חידוש? די גמרא וועט באלד זאגן, פרעגט די גמרא, ההוא דאס איז שמותי משמתינן ליה, אז איינער רופט דעם אנדערן א עבד כנעני איז מען אים משמת, דתניא, האבן מיר געלערנט, הקורא לחבירו עבד, ווען איינער רופט זיין חבר עבד, יהא בנידוי, דארף איך אים מנדה זיין. און רש"י זאגט, ווייל ער האט מזלזל געווען אזויפיל אין א איד, ער רופט אים אן עבד כנעני, דארף מען אויך אין אים מזלזל זיין. דער מאירי זאגט איינפאך, ווייל דער ענין פון נידוי איז דאך שמותי משמתינן און דאס איז א ענין פון קללה, און א עבד איז דאך ארור כנען, ס'איז דאך א ענין פון קללה. דתניא, ווי מיר האבן געלערנט הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי, ממזר, איינער רופט דעם אנדערן ממזר, סופג את הארבעים, גיט מען אים מלקות מדרבנן, ס'איז נישט אזוי הארב ווי נידוי, רשע, איינער רופט זיין חבר רשע, דאס דארף די בית דין זיך נישט אננעמען, אבער יורד עמו לחייו, ער מעג גיין לחייו, ער מעג אים פיינט האבן, ער מעג אוועקנעמען אים אויך די פרנסה, ממילא ווען ער וועט אים רופן עבדי אתה, איז דארטן פאסט נישט צו זאגן קיין גלגול שבועה, אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט, דאס וואס ביז וואנען גייט דער גלגול שבועה, מיינט מען נישט אויף עבד כנעני, נאר ער זאגט צו אים,

אויב ער איז א מודה במקצת למשל ער זאגט האסט זיך מיר פארקויפט אויף צען יאר לויט דעם מאן דאמר מ'קען פארקויפן אן עבד עברי אויף צען יאר אויב מוכר עצמו און ער זאגט כהאב זיך נאר פארקויפט אויף זעקס יאר איז אן גלגול איז אויף דעם אויך דא א חיוב שבועה. איז דאך א ריכטיגע טענה, ממונא אית ליה גביה, זאגט די גמרא רבא לטעמיה, רבא גייט צו זיין טעם, דאמר רבא, רבא האט געזאגט, עבד עברי, גופו קנוי, איז דאס נישט קיין קרקע פון מטלטלים, נאר ס'איז א טענה פון, נישט קיין טענה פון מטלטלים, נאר אין גדר טענת קרקע. די קשיא פון גמרא איז געוועזן, ס'טענה מעלייתא היא דארף מען דאך שווערן אפילו מ'איז נישט קיין מודה ב, אפילו אן גלגול, אויב ער איז א מודה במקצת, זאגט די גמרא רבא האלט ס'האט א דין ווי קרקע דאמר רבא עבד עברי גופו קנוי, פרעגט די גמרא אי הכי היינו קרקע, וואס גייסטו מיר דערציילן עד היכן מ'איז מגלגל אויף דעם א, דאס איז דאך קרקע, וואס איז די גרעסערע חידוש? וואס פאר א חידוש דערציילט מיר רב יהודה, אויף קרקע שטייט דאך שוין אין די משנה, אין די משנה שטייט וזוקקין את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהם, וואס איז ער מוסיף מיט דעם א? זאגט די גמרא מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען קרקע הוא דעבידי אינשי דמזבני בצינעא, דער סדר פון מענטשן איז זיי פארקויפן, א פעלד שטילערהייט, ער וויל זיך נישט קאלע מאכן דעם קרעדיט אז ער האט פארקויפט זיין פארמעגן, ס'נישט קיין סתירה אנדערע ערטער שטייט מען פארקויפט בפרהסיא, ס'האט א קול, דער וועלכער קויפט וויל מען זאל וויסן ער האט געקויפט, אבער דער וואס ער פארקויפט ער וויל נישט. איז אם איתא דזבין לו אויב ער האט אים פאר אם איתא דזבין אויב ער האט אים פארקויפט לית ליה קלא האט עס נישט קיין קול דעריבער זאגן מיר אז אויף קרקע קען מען מגלגל זיין אבער האי ביי עבד עברי אם איתא דזבין קלא אית ליה דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען מען קען נישט מגלגל זיין קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז מען קען יא מגלגל זיין. אויף דעם וואס די גמרא זאגט דא אויך, איך קען נישט זאגן אז גלגול שבועה זאל זיין ווען ער זאגט השבע לי שאין עבדי אתה, ווייל משמותי משמתינא ליה, ווייל מ'איז אים מנדה, און איך ברענג א ראיה, הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי, זאגט אויף דעם רב עקיבא אייגער, לא זכיתי להבין, כ'האב נישט זוכה געווען דאס צו פארשטיין, דארטן א קורא לחבירו עבד, וואס באמת איז ער נישט קיין עבד, איז ער אים מזלזל. דעמאלט מנדין אותו. אָבער דאָ אָ, ער גייט דאָך אים נישט מבזה זיין. ער מאָנט ביי אים געלט, און ער זאָגט ער איז טאַקע אַ עבד, פאַרוואָס זאָל ער ניט שווערן, און רב עקיבא אייגער בלייבט שטיין מיט אַ צריך עיון די זעלבע קשיא פרעגט דער מקנה, ער מאנט דאך אים געלט, איך וויל נישט אויף אים מוציא שם רע זיין, דארף זיין א חיוב שבועה, דער זעלבער דין איז פארהאן אין חושן משפט סימן פ ז, סעיף כ ה, אויב א פרוי מאנט ביי איינעם אז זי זאגט אז ער איז איר שולדיג אתנן זונה, דארף ער שווערן, כאטש זי איז מוציא אויף אים א שם רע, אפילו ס'איז בחייבי כריתות, דאך דארף ער שווערן. די זעלבע קשיא ווערט דערמאנט אין ספר ברכת שמואל פון רב ברוך בער קאמעניצער. ער זאגט ער האט פארגעלייגט די קשיא פאר רב חיים בריסקער פאר זיין רבי'ן האט ער אים גענטפערט אזוי אז דער כלל איז דא ס'איז נישט דא קיין דין שבועה ווען מ'לייקנט געלט דווקא דארטן ווי דורך דעם ווען ר'איז מודה איז ער מחויב אבער אויב דורך דעם וואס ר'איז מודה וועט ער נישט ווערן מחויב דארף ער ניט שווערן איך וויל ער זאל שווערן כדי ער זאל מודה זיין דעריבער פרעגט דא די גמרא, ווייל אויב ר'איז נישט מוחזק ביי אונז אז ר'איז א עבד, אפילו ווען ר'איז מודה ר'איז א עבד גלייב איך אים נישט, ווייל ס'מדובר אז גלייך ווי א דבר שבערווה וועל איך אים נישט גלייבן, דעריבער דארף דא נישט זיין קיין חיוב שבועה. רשי, זאגט די משנה, כל הנעשה דמים באחר, יעדע זאך וואס מען גיט עס פאר געלט ווען מען קויפט א צווייטע חפץ, דאס הייסט, ער וויל מיר דא דערציילן אז אויב איך האב געגעבן געלט האב איך קונה געווען די חפץ, כאטש מיר האבן דאך א דין, מיר האבן פריער געלערנט אז מטלטלים ווערן נקנה נאר מיט משיכה, נאר דעמאלט דער קויפער האט עס ארויסגענומען פון דעם רשות פון דעם פארקויפער. נאר ער וויל מיר דערציילן אז אויב מען גיט דאס בתורת חליפין, ווי עס ווערט דערמאנט אין מגילת רות, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, אז דער לוקח גיט איין זוז צו דעם מוכר בתורת חליפין, איז כיוון שזכה זה, אזוי ווי דער מוכר האט זוכה געווען אין דעם זוז בתורת חליפין, נתחייב זה בחליפין, און דער קויפער ווערט מחויב אין די אונס פון די חליפין, דאס הייסט אז דער מכר איז שוין א מכר, די זאך שטייט שוין יעצט אין דעם רשות פון דעם לוקח, ער דארף שוין באצאלן די גאנצע געלט, און אויב די זאך איז געשטארבן כאטש די זאך געפינט זיך יעצט ביי דעם מוכר, אבער ס'איז שוין א לוקח זאך אז ס'איז געשטארבן, אז ס'איז פארלוירן געגאנגען, ווער האט שאדן? דער קויפער, ער דארף צוצאלן די געלט וואס ער האט צוגעזאגט, ווייל אין דעם מאמענט ווען דער מוכר האט געמאכט א משיכה אין דעם זוז וואס ער האט געגעבן אלעס חליפן איז שוין געווארן נקנה דער מקח צו דעם לוקח, ס'נישט קיין חילוק ווי דאס איז. כיצד, ווי אזוי איז דאס? החליף שור בפרה, איינער האט א אקס, ראובן האט א אקס, און שמעון האט א פרה. או חמור בשה, אדער חמור אין א שה, כיוון שזכה זה, אזוי ווי דער בעל הפרה האט געמאכט א משיכה אין דעם שור, יעצט געפינט זיך נאך ביי אים דער שור און די פרה, נתחייב זה בחליפין, זאגן מיר די פרה, כאטש ס'געפינט זיך נאך אין דעם רשות פון דעם בעל הפרה, אבער דאס באלאנגט שוין צו דעם בעל השור, און אויב ס'געשענט עפעס מיט דער פרה, ווער דארף ליידן? דער פריעדיגער בעל השור. די גמרא וועט באלד פרעגן וואס איז כיצד כיצד איז דאך די טייטש, ער וויל מיר מפרש זיין א זאך וואס שטייט פריער, ער וויל דאך מיר דערציילן אין אנפאנג א מטבע נעשה חליפין, אז כאטש אלעס געלט איז דער דין מעות זענען נישט קונה במטלטלין נאר משיכה, אבער אויב מען גיט עס בתורת קנין סודר איז מען קונה.

דמטבע אתא לאשמועינן, די משנה גייט מיר דערציילן א דין אז מטבע ווערט חליפין, כיוון שזכה זה, אז דער פארקויפער האט זוכה געווען אין די מטבע, נתחייב זה בחליפין, ווערט מחויב דער קויפער אין דעם אונס פון די חליפין, היכא דנתנו בתורת חליפין, אויב ער גיט די געלט זאל קונה זיין נישט דעם קנין כסף נאר אלעס חליפין, ולא בתורת דמים, נישט אלעס געלט אלא כעין שקונה בסודר, כעין ווי שטייט דארט שלף איש נעלו איז דער דין כיוון שזכה בו המקנה אז אויב דער מקנה דער פארקויפער האט זוכה געווען ומשך זוז אחד מן הקונה, און ער האט באקומען איין זוז פון דעם וואס האט געקויפט בתורת קנין חליפין, אלס אין דין פון חליפין, איז שוין שטייט די זאך אין דעם רשות פון קונה, ס'איז שוין זיין זאך, נתחייב הקונה באונסי חליפיו, און דער קויפער ווערט מחויב אז ס'געשענט עפעס מיט א זאך, בכל מקום שהם, ווי זיי זענען, כאטש זיי זענען נאך אין דעם הויז פון דעם פארקויפער, אם מתה אויב ס'איז געשטארבן די זאך, או אם אבדה, אדער ס'איז פארלוירן געגאנגען, עליו לשלם המעות, דער קויפער דארף באצאלן די געלט,

נקנה המקח ללוקח, ווערט נקנה די פארקויפונג צו דעם לוקח, בכל מקום שהם, ווי די זאך זאל נישט זיין, כאטש די זאך געפינט זיך נאך אין דעם פלאץ ווי עס באלאנגט צו דעם מוכר, אבער די זאך איז שוין באלאנגט צו דעם לוקח. החליף שור בפרה, כיוון שמשך בעל הפרה את השור, אזוי ווי דער בעל הפרה האט געמאכט א משיכה אין דעם שור, נקנית פרה ללוקח, ווערט נקנה די פרה צו דעם לוקח, בכל מקום שהיא, ווי דאס זאל נישט זיין. דאס הייסט דער בעל השור האט שוין קונה געווען די פרה. ואונסיה עליו, אז ס'געשענט עפעס מיט דער פרה, געשטארבן, צו פארלוירן געגאנגען, דארף ליידן דער בעל השור, ובגמרא פריך, די גמרא פרעגט ווייטער, מאי כיצד, וואס איז דער כיצד? כיצד? גייט ער דאך מפרש זיין דאס פריערדיגע, הואיל והוא אתא לאשמועינן, ער וויל דאך מיר דא דערציילן דמטבע נעשה חליפין, אז מיט א מטבע קען מען מאכן חליפין, שאף על פי שבתורת דמים, כאטש מען זאל מאכן א קנין אלס דעם קנין פון כסף, קיימא לן בית מדרש דמעות אינן קונות איז געלט נישט קונה, אלא משיכת המקח, דווקא ווען מען מאכט א משיכה אין דער זאך וואס מען האט געקויפט, אבער געלט איז נישט קונה, אבער כי יהבינהו ניהליה ער האט געגעבן די געלט בתורת קנין סודר, אלס דעם דין פון קנין סודר, קונה איז עס קונה כסודר ווי א סודר, דאס וויל דאך מיר דערציילן די משנה. הוה ליה למיתני, האט ער מיר געדארפט לערנען די משנה, כיצד החליף מעות בפרה, דארף דאך מפורש זיין די זאך, וועלכע די זאך ווערט דערמאנט אין דער רישא. גמרא, פרעגט די גמרא, חליפין מאי ניהו? מיט בייער? מיט וואס מאכט מען דא דער חליפין? מיט א מטבע? וואס זשע גייט מיר דער תנא פון דער משנה דערציילן, שמע מינה, איז פון דעם א ראיה, מטבע נעשה חליפין, אז כאטש א מטבע אלס דעם דין פון כסף איז עס נישט קונה, מען גיט עס אלס חליפין איז קונה, הייסט דאס אז מטבע נעשה חליפין, און מיר ווייסן דאך אין מטבע נעשה חליפין אז חליפין קען נישט זיין קיין מטבע, ווי די גמרא זאגט ווייל דעתא אצורתא וצורתא עבידא דבטלא, דער מלכות פסל'ט די צורה ווייל דער מטבע אליין האט נישט די ווערדע, וויפיל מען רעכנט עס. נאר וואס דען, ס'איז דא די צורה פון די מלך, דאס איז מחשיב ס'האט די ווערדע, און אויב דער מלך פסל'ט עס, איז עס שוין די ווערדע פון א העלפט, אבער די צורה אליין הייסט עס האט נישט קיין ווערט. דעריבער זאגן מיר אז מטבע קען נישט זיין קיין חליפין. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט הכי קאמר, כל הנישום דמים באחר, יעדע זאך וואס מען וויל דאס געבן אלס באצאלונג פאר א צווייטע זאך, דארף מען דאס אפשאצן, דאס הייסט אז איך וויל באצאלן מטלטלין, איך וויל באצאלן נישט מיט געלט, נאר איך וויל באצאלן מיט פירות, דארף מען דאך אפשאצן וויפיל דאס איז די ווערדע, נישט אלע ווייסן די ווערדע. איז אין קורץ, כל הנישום דמים באחר, אלע מטלטלין. וואס מען דארף דאס געבן פאר געלט, פאר דער ווערדע פון דער זאך דארף מען עס אפשאצן, מטבע דארף מען דאך ניט אפשאצן, רעדט מען דא אלעס א חוץ מטבע, כיוון שזכה זה, אויב מען האט דאס געגעבן אלס דעם דין פון חליפין, נתחייב בחליפין, ווערן שוין נקנה די חליפין צו דעם לוקח, מיט דעם אויך וואס דער בעל המקח האט גענומען די זאך אלס חליפין האט שוין דער צווייטער קונה געווען די זאך, וואס גייט מיר דא די משנה דערציילן? ווייל פשטות לערנען דאך אנדערע אז דאס וואס שטייט חליפין נעלו אז חליפין קען מען נאר מאכן מיט א כלי, אבער מיט אנדערע מטלטלין קען מען נישט מאכן קיין חליפין, דערציילט מען דא אט די משנה, אז מטלטלין כאטש זיי זענען נישט קיין כלי קען מען מאכן מיט דעם חליפין, אבער נישט אז גייט מען דערציילן דעם דין פון מטבע, מיט מטבע קען מען טאקע נישט מאכן חליפין. דיקא נמי, א ראיה כ'דיר ברענגען, אז די משנה רעדט נישט פון מטבע, דקתני, שטייט אין דער משנה, כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור, שמע מינה. אויב איך זאל לערנען אז די משנה רעדט פון חליפין פון מטבע, האט איך געדארפן שטיין, כיצד החליף מעות בפרה. אז די משנה איז מיר מפרש כיצד החליף שור בפרה, או חמור בשור, זע איך דאך פון דעם אז די משנה רעדט ווען איך טו מאכן חליפין ניט מיט א מטבע, נאר די חליפין טו איך מאכן מיט מטלטלי, שמע מינה איז אזוי א ראיה. פרעגט די גמרא ולמאי דסלקא דעתין מעיקרא, לויט ווי מיר האבן געלערנט אין די הוה אמינא, דמטבע נעשה חליפין, אז דאס וואס שטייט אין די משנה כל הנעשה דמים באחר, מיינט מען צו זאגן א מטבע קען מען מאכן חליפין, מאי כיצד? וואס איז דער כיצד? אז איך וויל מפרש זיין מטבע נעשה חליפין, האב איך געדארפן לערנען כיצד החליף מעות בפרה, וואס שטייט אין דער משנה כיצד החליף שור בפרה? הכי קאמר, אזוי ער זאגט ער, פירות נמי. דאס וואס שטייט שפעטער כיצד גייט ער מיר זאגן נאך א דין פון פירות, די משנה דערציילט מיר צוויי דינים, פריער זאגט ער מיר א דין פון מטבע, נאכער לאזט ער מיר הערן אז פירות נמי עבדי חליפין, אז פירות מאכן אויכעט חליפין, דאס ווארט פירי מיינט מען יעדע זאך וואס איז נישט קיין כלי ווערט אנגערופן לגבי חליפין פירי, ווייל פירי זענען שכיח כאפט ער אן עס לשון פירי. כאטש דארטן ווערט דאך דערמאנט נעלו, דאך זאגן מיר אז פירי מאכט אויכעט חליפין. כיצד? החליף בשר שור בפרה, וואס לערן איך בשר שור? כל שכן א שור חי וואס איז גלייך צו א כלי. ווען ס'איז דא א סברא צו זאגן אז א שור הייסט א כלי, און תוספות לערנט דאך אזוי טאקע, בשר שור איז א חידוש, החליף בשר שור בפרה. און א כל שכן שור חי וואס איז בעסער, או בשר חמור בשור, כיוון שזכה זה, אזוי ווי איינער האט עס באקומען בתורת חליפין נתחייב בחליפין, ווערט דער צווייטער מחויב אין די חליפין. די מקור פון חליפין לערנט זיך אפ פון מגילת רות, ביי בועז, אין פרק ד', פסוק ז', שטייט דארטן וזאת לפנים בישראל, דאס איז געוועזן ביי די אידן על הגאולה, אז איינער האט פארקויפט א זאך, ועל התמורה, האט זיך געביטן לקיים כל דבר, יעדע זאך צו באשטעטיגן, שלף איש נעלו, האט א מענטש אויסגעטון זיין שיך,

אבער פירות מאכן נישט חליפין. רב ששת לערנט אז פירות מאכן אויך חליפין. פרעגט די גמרא, הניחא לרב ששת דאמר פירות עבדי חליפין, דאס וועט זיין גוט לויט רב ששת'ן, קען איך איינלערנען פארענטפערן סיי ווי איך האב געלערנט די הוה אמינא, סיי ווי איך האב פארענטפערט כל הנישום, ווייל פירות מאכן די חליפין, אין די הוה אמינא האב איך געלערנט אז ער דערציילט מיר צוויי דינים, א דין פון מטבע און א דין פירי מאכן חליפין, אין די מסקנא זאגן מיר אז איך לערן כל הנישום אז דערציילט מען נאר דעם דין פון פירי. אלא לרב נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין, ר' נחמן וואס ער לערנט, פירות מאכן נישט קיין חליפין, מאי איכא למימר, וויאזוי איז געווען די הוה אמינא פון גמרא, וואס מיינט ער כיצד, און לויט די מסקנא איז דאך אויך שווער לויט ר' נחמנ'ען, ווייל ר' נחמן לערנט דאך אז פירות מאכן נישט קיין חליפין, ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, רב נחמן זאגט אזוי, יש דמים שהן כחליפין, די גאנצע משנה רעדט זיך ביי איין זאך, ביי מטבע. דאס וואס שטייט אין דער משנה כל הנעשה דמים באחר לערנט נישט רב נחמן ווי רב ששת הנישום, נאר ער לערנט טאקע נעשה, מען מיינט מטבע, איז מטבע אמאל קונה אזוי ווי חליפין, דאס איז נאך מער א יש דמים שהן כחליפין, א מטבע, קיין קנין כסף איז דאך עס נישט קונה.

שמעון האט געמאכט א משיכה, איז שמעון מחויב צו ראובן אין די הונדערט זוז. זאגט צו אים ראובן דער מוכר, דו האסט א פרה, זאלסט מיר געבן פאר די געלט? זאגט שמעון יא. האט מען אפגעשאצט די פרה וויפיל זי איז ווערט, צי זי איז ווערט מנה, צי זי איז ווערט ווינציגער ווי מנה, זאָגט ער דער ראובן, איך וויל דאָס נעמען פאַר דעם חוב וואָס דו קומסט מיר, דאָס וועט זאָגן מיר, אַז די געלט איז קונה אָן משיכה פון דער פרה. ס, דאס אור, ס'איז א קנין כסף. מאי טעמא, פארוואס דא איז יא קונה די כסף? וואס איז דאס אנדערש פון אלע מאל כסף וואס מיר זאגן אז ס'איז נישט קונה? סבר לה כרבי יוחנן, רב נחמן זאגט אז דער תנא האלט ווי רבי יוחנן, דאמר וואס ער לערנט דבר תורה מעות קונות, אז מדין תורה איז קונה כסף, אזוי ווי מען טרעפט ביי הקדש לעזט מען עס אויס מיט כסף. דאס וואס מיר זאגן משיכה דאס איז נאר א דין דרבנן, ומה טעם אמרו משיכה קונה, וואס איז דער טעם וואס די חכמים זאגן אז כסף איז נישט קונה נאר משיכה, גזירה איך האב מורא שמא יאמר לו, טאמער דער מוכר וועט זאגן צום לוקח נשרפו חטיך בעליה. אויב איך וועל זאגן אז כסף איז קונה, און דאס הייסט כאטש די זאך געפינט זיך נאך ברשות מוכר, דאך באלאנגט עס שוין צו דעם לוקח. אויב ס'וועט זיך טרעפן א פייער, וועט זיך דער מוכר נישט באמיען דאס צו ראטעווען, ווייל ער, אויב מיט דעם אויף וואס ווערט פארברענט האט ער נישט קיין שאדן, מיט דעם וואס ער ראטעוועט עס האט ער נישט קיין פארדינסט, דעריבער האבן די חכמים געזאגט, אפילו דער מוכר האט באקומען געלט, שטייט עס אין זיין רשות, כדי דער שאדן פון דעם פייער זאל ליידן דער מוכר, ממילא וועט דער מוכר גיין דאס אפראטעווען. מילתא דשכיח גזרו בה רבנן. איבער דעם כסף, וואס איז א זאך וואס איז שכיח, מען מאכט דעם קנין פון כסף, האבן די חכמים גוזר געווען אז כסף זאל נישט קונה זיין, נאר משיכה, מילתא דלא שכיח, אבער דא איז עס א זאך וואס איז ניט שכיח, אז ער איז שולדיג די געלט פון פריער, לא גזרו בה רבנן, האבן די רבנן ניט גוזר געווען, האט עס נאך אזוי ווי דין תורה אז כסף איז קונה. מיר וועלן באלד מסביר זיין ווי וועט זיין דער דין, נישט ער איז אים שולדיג געלט פאר א פרה, נאר וואס דען ער איז אים שולדיג א חוב, האט געזאגט דער מלווה צום לווה, אנשטאט דעם חוב גיב מיר וויין, צו גיב מיר פירות, צו דארט וועלן מיר אויכעט זאגן אז ס'מילתא דלא שכיחא. פרעגט די גמרא, ולריש לקיש דאמר, ריש לקיש וואס ער זאגט, משיכה מפורשת מן התורה, ריש לקיש זאגט אז דער קנין משיכה איז מדין תורה, הניחא דאס וועט זיין גוט, אי סבר לה כרב ששת דאמר פירות עבדי חליפין, אויב ריש לקיש האלט ווי רב ששת וואס ער לערנט פירות מאכן חליפין, מתרץ כרב ששת, קאן ער פארענטפערן ווי רב ששת. אז כ'וועל לערן פשט אין די משנה כל הנישום, אז די משנה גייט מיר טאקע דערציילן דעם דין אז פירות מאכן חליפין. אלא אבער אי סבר לה כרב נחמן, אויב ריש לקיש האלט ווי רב נחמן דאמר, פירות לא עבדי חליפין, אויב ער האלט אז פירות מאכן נישט קיין חליפין, ומטבע לא קני, און ריש לקיש לערנט דאך אז מדין תורה איז מטבע נישט קונה, כדי איך זאל קענען דאס זאגן ווי פריער פארענטפערט, איך שטעל עס אויף דין תורה, במילתא דלא שכיחא, ווייל אויף דין תורה איז דאך געלט נישט קונה. במאי מוקי לה? ווי אזוי וועט ריש לקיש איינלערנען פשט אין דער משנה, סיי לויט די הוה אמינא סיי לויט דער מסקנא? כ'קאן דאך נישט גיין פארענטפערן אז דאס זאל זיין א קנין כסף, ווייל מילתא דלא שכיחא, האבן די רבנן נישט געמאכט קיין תקנה, ווייל ער האלט דאך אז דער קנין כסף איז. נישט מן התורה, מדין תורה איז כסף גארנישט ניט קונה, נאר וועלכעס איז דער קנין? משיכה. ענטפערט די גמרא, על כרחך כרב ששת סבירא ליה, איך מוז זאגן אז ריש לקיש האלט ווי רב ששת, אז פירות עבדי חליפין, און ער וועט איינלערנען פשט אין די משנה אזוי ווי רב ששת. די שאלה וואס מיר האבן פריער געפרעגט אליבא דר' יוחנן, צי מיר זאגן דאס ווען ער איז אים שולדיג א חוב פון פריער, צי זאגן מיר אויך דא מילתא דלא שכיחא האבן די רבנן נישט געמאכט קיין תקנה, דאס א בפירוש'ער דין אין רמב"ם פרק ה' הלכות מכירה הלכה ד', דארט שטייט אזוי, וכן ראובן שמכר מטלטלין בחמישים זוז, ראובן האט פארקויפט מטלטלין פאר חמישים זוז, וקנה שמעון המטלטלין ונתחייב בדמים, שמעון האט שוין קונה געווען די מטלטלין מיט אזא קנין וואס מען קען קונה זיין מטלטלין, און שמעון איז יעצט מחויב צו באצאלן געלט, ואחר שנתחייב שמעון בחמישים זוז אלו נאכדעם ווי שמעון איז געווארן שולדיג א חוב פון די חמישים זוז, היה לו יין, האט ער געהאט וויין צי אנדער זאך צו פארקויפן, והיה רוצה למכרן, האט עס געוואלט פארקויפן, ואמר לו ראובן, האט ראובן געזאגט צו שמעונ'ען, מכור אותו לי, פארקויף עס מיר בחמישים זוז שיש לי בידך, דמי המכר, דו ביסט זיך מיר שולדיג פאר די מטלטלין חמישים זוז, ואמר לו הן, און שמעון איז מסכים, קנה ראובן המטלטלין בכל מקום שהם. האט ראובן שוין קונה געווען די מטלטלין, ווי זאלן ניט זיין, ואף על פי שלא משך, אפילו דער ראובן האט נישט געמאכט קיין משיכה, שגם זה דבר שאינו מצוי הוא, דאס איז א זאך וואס איז ניט שכיח, ולא הצריכו בו משיכה, דארף מען ניט קיין משיכה, דאס איז דאך דער דין וואס שטייט ביי אונז אין גמרא. דער רמב"ם איז מוסיף, אבל אם היה חוב לו עליו שלא מחמת המכר, ווי וועט זיין שמעון איז געווען שולדיג געלט ראובענען, נישט פאר א חפץ וואס ראובן האט אים פארקויפט, נאר א חוב וואס האט אים געהאט געליגן ראובן געלט, ואמר לו, האט ראובן געזאגט צו שמעונ'ן, מכור לי מטלטלין בחוב שיש לי אצלך, פארקויף מיר דעם חוב, די מטלטלין אויף דעם חוב, פאר דעם חוב וואס איך האב ביי דיר, ורצו שניהם, ביידע זענען מסכים, לא קנה, האט דער ראובן נישט קונה געווען די מטלטלין, עד שיקנה, ביז ער וועט מאכן א קנין אין די מטלטלים, באחד הדרכים שמטלטלים נקנה בו, דווקא ווען ער וועט מאכן א קנין. בכלל דארף מען פארשטיין, אפילו אין אזא אן אופן וואס מיר זאגן דא אז ס'איז א מילתא דלא שכיחא, אפילו מדין תורה דארף לכאורה דא אויך נישט העלפן דער קנין, ווייל די מלווה איז דאך נישט בעין. מלווה להוצאה ניתנה, לערנען די אנדערע פשט, אז דא איז גלייך ווי ער האט געברענגט די געלט בשעת ער האט געקויפט די פרה.